ברוך השם, מסכת נזיר, דף נ"ח, עמוד ב', די שורה הייבט זיך אן מיט דעם ווארט משום. אמר רב, האט רב געזאגט. מיקל אדם כל גופו בתער, א מענטש קען אפשערן די האר פון גאנצן קערפער בתער מיט א רעזער, ער מאכט זיך דאך שיין מיט דעם, אבער ס'איז נישט דא אויף דעם די לאו פון לא ילבש גבר שמלת אישה. זאגט די גמרא מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט המעביר בית השחי, דער וואס נעמט אוועק די האר פון אונטערן ארעם, ובית הערווה, הרי זה לוקה, גיט מען אים מלקות, וואס זשע זאגט רב אז לכתחילה מעג מען זיך אפשערן? ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא, הא בתער, דאס וואס שטייט אין דער ברייתא הרי זה לוקה, מיינט מען ער טוט אראפנעמען מיט א רעזער, הא במספריים, ער טוט אפשערן מיט א שערל סמוך לבשר, דעמאלט זאגט רב אז מ'מעג. פרעגט די גמרא, ווי קענסטו זאגן אז רב איז נאר מתיר מיט א שערל, והא רב נמי בתער קאמר, רב האט דאך געזאגט מיקל אדם כל גופו בתער, ענטפערט די גמרא, כעין תער, רב האט געזאגט כעין תער אז מען שערט אפ מיט דעם שערל זייער נאנט צו דעם בשר, דאס האט רב געזאגט מען מעג, אבער ווי וועט זיין בתער מיט א בריטווע ממש, דעמאלט זאגן מיר לוקה. אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, רב חייא בר אבא האט געזאגט פאר רבי יוחנן, המעביר בית השחי ובית הערווה לוקה, מען גיט אים מלקות. זאגט די גמרא, מיתיבי, איך דארף פרעגן א קשיא, שטייט אין א ברייתא, העברת שיער, אראפנעמען די האר פון גאנצן קערפער, אינה מדברי תורה, דער איסור איז נישט מדין תורה, אלא מדברי סופרים, נאר מדברי סופרים, וואס זשע זאגט ר' יוחנן אז מ'גיט מלקות, ווייזט אויס אז ס'איז דא א לאו. ענטפערט די גמרא, מאי לוקה נמי דקאמר, דאס וואס רבי יוחנן האט געזאגט המעביר בית השחי ובית הערווה לוקה, מיינט ער אויכעט מדרבנן, מדרבנן גיט מען אים מכות מרדות, אין אמת'ן און דער קשיא וואס איך פרעג אויף רבי יוחנן האב איך דאך געקאנט אויך פרעגן א סתירה פון די צוויי ברייתות, אין דער ערשטער ברייתא איז געשטאנען המעביר בית השחי ובית הערווה הרי זה לוקה, אין דער צווייטער ברייתא שטייט העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים, נאר מיט דעם תירוץ וואס איך פארענטפער רבי יוחנן אז רבי יוחנן זאגט לוקה דקאמר מדרבנן קען איך אויך שוין טייטשן די ברייתא וואס עס שטייט המעביר בית השחי ובית הערווה הרי זה לוקה אז מען מיינט אויכעט מדרבנן. איכא דאמרי אנדערע זאגן נישט ווי כ'האב פריער געלערנט לויט רבי יוחנן אז אראפנעמען די האר פון בית השחי בית הערווה איז נאר א איסור דרבנן נאר ס'איז א לאו, מן התורה איז עס אסור. אמר רב חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, המעביר בית השחי ובית הערווה לוקה. דאס איז די זעלבע לשון וואס רבי יוחנן האט פריער געזאגט, נאר דא ווערט נאך צוגעגעבן אפאר ווערטער, משום לא ילבש גבר שמלת אישה. אויב איך זעה ר' יוחנן זאגט דעם טעם משום ווייל עס שטייט אין די תורה א לאו, ווייזט שוין אויס אז ר' יוחנן האלט אז עס איז אסור מדין תורה. ער טייטשט אפ לא ילבש גבר שמלת אישה אז א גבר זאל נישט טון די ענינים וואס א אישה טוט, א אישה טוט זיך זיך שיין מאכן און ער זאל דאס נישט טון. יעצט איז שוין א שטארקערע קשיא. מיתיבי, פרעג איך א קשיא פון דער פריערדיגער ברייתא וואס כ'האב פריער דערמאנט, אין דער ברייתא שטייט העברת שיער, אראפנעמען די האר ביי א איש, אינה מדברי תורה איז נישט אסור מדברי תורה, אלא מדברי סופרים, און איך קען דאך נישט זאגן אז רבי יוחנן מיינט מדברי סופרים, ווי איך האב פריער גענטפערט אז רבי יוחנן מאי לוקה נמי דקאמר מדרבנן ווייל דא אויך שטייט דאך אז רבי יוחנן ברענגט אראפ אויף דעם א פסוק. ענטפערט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא ס'איז דא נאך א תנא וואס דער תנא האלט אז ס'איז אסור מדין תורה הוא דאמר כי האי תנא און רבי יוחנן האלט טאקע ווי דער תנא דתניא מיר האבן געלערנט המעביר בית השחי ובית הערווה הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אישה. אין אמת'ן האט די גמרא וויל אראפברענגען א אנדער תנא האט די גמרא געקאנט אראפברענגען די פריערדיגע ברייתא אין דער פריערדיגע ברייתא שטייט המעביר בית השחי ובית הערוה לוקה, נאר אין די פריערדיגע ברייתא איז דאך נישט קיין ראיה עס איז מדין תורה, מיר קענען דאך אריינטייטשן ווי מען האט פריער אריינגעטייטשט אז לוקה מדרבנן, אבער דא וואו שטייט דאך בפירוש הרי זה עובר, זעה איך דאך אז עס איז אסור מדין תורה. פרעגט די גמרא.

מיבעי ליה ער דארף דאס האבן לכדתניא, אויף דער זאך וואס מיר האבן געלערנט שטייט אין פסוק לא יהיה כלי גבר על אישה, א פרוי זאל נישט אנטון א מלבוש פון א מאנסביל. מה תלמוד לומר, וואס מיינט דער פסוק מיט דעם צו זאגן? און ווייטער שטייט אויך אין פסוק ולא ילבש גבר שמלת אישה. אז א מאנסביל זאל נישט אנטוהן א מלבוש פון א פרוי, וואס מיינט ער צו זאגן? אם, אויב כ'וועל זאגן ווי דער פשטות פון פסוק איז שלא ילבש איש שמלת אישה, אז א מאן זאל נישט אנטוהן א מלבוש פון א פרוי, ואישה זאל נישט אנטוהן שמלת איש, כ'קען נישט זאגן אז דאס מיינט דער פסוק, הרי כבר נאמר תועבה, דארט ווערט דערמאנט אין פסוק תועבה היא. ס'ווארט תועבה, עה, וואס איז טייטש ס'ווארט תועבה? דער רבי אין חדר האט געטייטש אומווערדיג, וואס איז אומווערדיג ווייס איך נישט, דער תרגום זאגט אויף תועבה זאגט דער תרגום פון לשון ריחוק, ס'איז א זאך וואס איז עקיג ווי יענער זאגט, מען דארף עס דערווייטערן, דאס ווארט תועבה טרעפט מען ביי עבודה זרה, ולא תביא תועבה אל ביתך, מען טרעפט עס אויך ביי זנות, ווייזט אויס אז דא רעדט זיך עפעס א זאך וואס די זאך איז אין א דעת אבלסו. און אויב כ'וועל זאגן מ'מיינט ווי דער פשטות פון פסוק איז אז דער גבר זאל נישט אנטוהן שמלת אישה ואין כאן תועבה דאס איז נישט תועבה אלא נאר וואס מיינט א פסוק שלא ילבש איש שמלת אישה, א מאן זאל נישט אנטון די מלבוש פון א פרוי. א מאן זאל נישט אנטון א מלבוש פון א פרוי מיט א כוונה וישב בין הנשים, ער זאל זיצן צווישן פרויען, ואישה שמלת איש ותשב בין האנשים, אז דער פסוק מיינט צו זאגן אז אזא'ן אופן ווי מען מיינט ס'זאל קומען צו זנות. דאס איז תועבה, ער זאל נישט אנטוהן אויף דעם ס'זאל ברענגען תועבה, דאס איז דאך די כוונה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, רבי אליעזר בן יעקב טייטשט אין פסוק א צווייטע זאך, מנין שלא תצא אישה בכלי זין למלחמה, פון וואנעט ווייס איך א פרוי זאל נישט ארויסגיין מיט כלי זין האלטן מלחמה, תלמוד לומר, לא יהיה כלי גבר, דאס וואס איז כלי גבר די כלי זיין, זאל נישט זיין על אישה. יעצט די אנדערע העלפט פון פסוק, ולא ילבש גבר שמלת אישה, מיינט מען, שלא יתקן איש בתיקוני אישה, אז א מאן זאל זיך נישט מתקן זיין בתיקוני אישה, ווי מען זאגט זיך פוצן, זיך שיין מאכן, איז דאך שוין יעצט פארענטפערט, מיר האבן געפרעגט די קשיא וואס דער תנא קמא וואס ער לערנט העברת שער איז נישט אסור מדין תורה, וואס טוט ער מיט דעם לא יהיה כלי גבר על אישה, ער זאגט אז דאס גייט ארויף אז שלא ילבש איש שמלת אישה וישב בין הנשים, ואישה שמלת איש ותשב בין האנשים. אמר רב נחמן, האט רב נחמן געזאגט, כאטש מיר האבן דאך פריער געזאגט אראפנעמען שער בית השחי בית הערווה איז אסר, לויט אנדערע איז עס אסר מדין תורה, לויט אנדערע איז עס אסר מדרבנן, אבער ובנזיר מותר, א נזיר וואס דער נזיר דארף דאך אפשערן כל שער ראשו, ווי מיר איינער זאגט איז שוין ביי אים הייסט עס נישט ער מאכט זיך שיין מיט דעם וואס ער נעמט אראפ שער בית השחי ובית הערווה אויכעט, זאגט אבער די גמרא ולית הלכתא כוותיה די הלכה איז נישט אזוי, אמרו ליה רבנן לרבי שמעון בר אבא האבן די רבנן געזאגט צו רבי שמעון בר אבא חזינא ליה לרבי יוחנן מיר האבן געזען רבי יוחנן. רבי יוחנן אליין לויטן ערשטן לשון האלט ער דאך אז ס'איז אסור מדרבנן, לויטן צווייטן לשון שטייט דאך בפירוש ער האלט אז ס'איז אסור מדין תורה, און דאך האבן מיר געזען רבי יוחנן דלית ליה אז ער האט נישט קיין האר בבית השחי און ער אליין האלט דאך אז ס'איז אסור. אמר להון, האט רבי שמעון בר אבא זיי געזאגט מחמת זקנה נשרו פון די אלטקייט איז דאס אראפגעפאלן. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא דאיתחייב נגידא קמיה דרב אמי, פאר רב אמי'ן האט איינער זיך פארזינדיגט און מען האט אים געדארפן געבן מלקות, איגלאי בית השחי, מען האט אפגעדעקט די בית השחי, ווען מען טוט געבן מלקות טוט מען דאך אויס די בגדים, חזייה האט ער געזען דלא מגלח ער שערט נישט אפ די שער וואס איז די האר אונטער דעם ארעם, אמר להון רב אמי האט רב אמי געזאגט צו זיי שיבקוה לאזט אים אפ דין מן חבריא הוא ער איז פון אונזער חברה מען זעט ער איז נזהר צו היטן א דין, אמאל בעא מיניה רב מרבי חייא. רב האט געפרעגט א שאלה פון רב חייא, מהו לגלח, צו מעג מען אראפנעמען די שיער בית השחי בית הערווה, אמר ליה האט ער אים געזאגט אסור מען טאר נישט, אמר ליה האט ער אים געפרעגט והא קא גדל, עס ווערט דאך גרעסער און עס וועט דאך מצער זיין, און וועל איך דאך מסתמא דעמאלט קענען אראפנעמען, זאל איך שוין מעגן פריער אויכעט? וואס איז געווען די שאלה? זאל ער אראפ נעמען מיט א שער? זעהט אויס פון דער גמרא זאגט תוספות איז מדייק פון דער גמרא אז מיט א שער טאר מען אויך נישט, אמר ליה האט ער אים געזאגט בר פחתי דו בן חכמים זמן יש לו ס'איז דא א צייט ווי גרויס דאס ווערט כל זמן שגדל אז ס'איז גרעסער נושר פאלט עס אראפ און ס'איז נישט דא ווי מ'זאגט קיין צער איז תוספות מדייק פון דער גמרא אז די גאנצע זאך פארוואס טאר מען נישט ווייל ס'איז נישט דא קיין צער, אבער אויב ס'איז דא צער מעג מען אראפנעמען, איז די זעלבע זאך דער איסור צו קוקן אין א שפיגל איז דאך אויך צוליב דעם ולא ילבש גבר שמלת אישה, אז אויב די קוקן אין שפיגל איז נישט וועגן שיין מאכן נאר כדי שלא יחבול בעצמו אז מען זאל זיך נישט צוקלאפן מעג מען, וואס הייסט מען זאל זיך נישט צוקלאפן? תוספות ברענגט אראפ פון איינעם פון די בעלי תוספות אז ער האט זיך אליין אפגעשוירן, האט ער געקוקט אין שפיגל אז מיר זעען דאך דא אז אויב משום צער, ווייזט דאך אויס פון דער גמרא וואלט מען מתיר געווען, איז די זעלבע זאך שלא יחבול בעצמו, איז די זעלבע זאך מען קוקט אין שפיגל צו די צו די תפילין זענען אויפן ארט, האט דאך דאס נישט צו טון צו לא ילבש גבר שמלת אישה. בעא מיניה רב מרב חייא, האט רב געפרעגט פון רב חייא, אראפ נעמען די האר נישט מיט קיין תער, נישט מיט קיין מספריים, מהו לחוך, איך זאל זיי רייבן אזוי יא זאלן זיך אויסרייסן, אמר ליה האט ער אים געזאגט אסור מען טאר נישט, האט ער געפרעגט בבגדו מהו, ער זאל רייבן מיט די מלבוש, זאָלן זיך אָפּרײַסן, אָמר ליה האָט ער אים געזאָגט, מותר, זאָגט תּוספֿות, װײַל אַזאַ אַן אופֿן, װאָס ער מאַכט עס מיט, דער ראָ״ש זאָגט ער רײַבט מיט אַ בגד, אָפּצורײַסן, װי מע זאָגט, איז נישט קײן תּיקון אישה, װײַל, װי מע זאָגט, ס'איז נישט אין גאַנצן געמאַכט װי געהעריק. איכא דאמרי, אַנדערע זאָגן, בעא מיניה האָט געפֿרעגט פֿון אים, בתפילה, ווען מען האלט אינמיטן דאווענען, בבגדו, איז דאך א דין בשעת מען האלט אינמיטן דאווענען, טאר מען דאך נישט אנרירן די מקומות הסתרים, באהאלטענע ערטער, צו מעג מען בבגדו מהו, צו מעג מען מיט די מלבוש רייבן דארט בבית השחי, אמר ליה האט ער אים געזאגט אסור. אדער בכלל הייסט עס רשי לערנט אז דא רעדט זיך אראפצונעמען די כינים, אראפצונעמען די כינים, אבער ווי עס ווייזט אויס דאס לשון אין ראש כשמתפלל מהו לחכך בבגדו בית השחי בית הערווה, דער ראש לערנט וועגן בית השחי בית הערווה געווען די שאלה. לויט רשי און וואס רשי לערנט להסיר כינים, קען מען טאקע זאגן עס איז נישט קיין חילוק פון בית השחי בית הערווה, נאר דער ראש דערמאנט נישט כינים, און ער זאגט בפירוש אז די שאלה איז בית השחי בית הערווה, און תוספות זאגט אויך אזוי. מען קען אפשר זאגן לויטן ראש מיינט מען אויך ווי רשי, נאר ווייל בית השחי בית הערווה דארט איז שכיח ס'זאל זיין כינים, אמר ליה האט ער אים געזאגט אסור ולית הלכתא כוותיה, די הלכה בלייבט נישט אזוי. תוספות. מת אחד מהם, איינער פון זיי ביידע איז געשטארבן. דאס איז די המשך פון די פריערדיגע משנה. די ערשטע משנה פון פרק שטייט ס'איז געווען שני נזירים, צוויי מענטשן וואס זיי זענען נזירים, קומט צו גיין א דריטער מענטש און ער זאגט, איך האב געזען איינער פון אייך איז געווארן טמא במת, נאר איך ווייס נישט ווער פון אייך איז געווארן טמא. שאפט זיך דא א פראבלעם, א נזיר טמא דארף ברענגען אנדערע קרבנות און דארף נאכאמאל ציילן, א נזיר טהור דארף ענדיגן די נזירות, שטייט אין די משנה א עצה וואס מען זאל טון. זאגט דא א יעצט די משנה מת אחד מהן, איינער פון די צוויי איז געשטארבן, און מיר'ן א נאמען געבן, ס'איז געבליבן נאר ראובן, און יעצט ווייס איך נישט צו ראובן איז א נזיר טהור, צו נאר ראובן איז א נזיר טמא, זאל איך וויסן אז זאל זיין א נזיר טהור, ענדיגט ער די נזירות און ער ברענגט די קרבנות פון א נזיר טהור, א נזיר טהור ברענגט א חטאת און א עולה און שלמים, ווידער אז איינער איז טמא, דארף מען דאך אויף אים שפריצן דעם דריטן טאג און זיבעטן טאג, און זיך אפשערן זיבעטן טאג, און ער דארף ברענגען שני תורים אדער שני בני יונה, איינס פאר א חטאת און איינס פאר א עולה, און אויך דארף ער ברענגען א אשם, וואס זאל מען דא טון? אמר רבי יהושע האט רבי יהושע געזאגט, ס'איז דא א עצה, יבקש אחד מן השוק, ראובן זאל בעטן נאך א מענטש, וואס איז נישט קיין נזיר, שידור כנגדו בנזיר, וואס ער זאל אויך אויף זיך נעמען נזירות, ויאמר, נישט ער נעמט אויף זיך אז ער זאל שוין זיין א נזיר, דער אנדערע מענטש זאגט אזוי, דער ראובן זאגט אזוי, און דער ראובן דער וואס איז געבליבן פון פריער א ספק, אם טמא הייתי, אויב איך בין א טמא, א טמא מת, איך דארף סותר זיין מיין נזירות, הרי אתה נזיר מיד, ביסטו שוין א נזיר, וועט אויסקומען דעמאלט האב איך איין נזיר טמא און איין נזיר טהור, ראובן איז א נזיר טמא און דער מן השוק איז א נזיר טהור, ואם טהור הייתי, אויב איך בין א טהור, הרי אתה נזיר אחר שלשים יום, ביסטו יעצט נישט קיין נזיר, נאר דו וועסט זיין א נזיר נאך דרייסיג טעג, וועט מען באלד זען פארוואס דארף ער אז ער זאל זיין א נזיר נאך דרייסיג טעג. יעצט, וואס איז יעצט פאר אונז דער ראובן און דער שוק, אדער איינער איז א נזיר טמא און איינער איז א נזיר טהור, אדער עס קען זיין אז דער ראובן איז א נזיר טהור און שמעון איז נישט קיין נזיר, ווייל אויב ראובן איז א נזיר טהור ווען איז חל נזירות אויף שמעון אין לאחר שלושים יום וסופרין שלושים יום, ביידע טוען ציילן דרייסיג טעג וואס זיי שערן זיך נישט אפ. ראובן קאָן זיך ניט אָפּשערן, אפשר איז ער אַ נזיר טהור. דער מן השוק קאָן זיך נישט אָפּשערן, ווייל אפשר איז ראובן אַ נזיר טמא, און אויב ראובן איז אַ נזיר טמא, איז ער דאָך אַ נזיר טהור. קאָנען זיך אָפּשערן ערשט נאָך דרייסיק טעג. נאָך די דרייסיק טעג ומביאין זיי ברענגען. קרבן טומאה, א קרבן טומאה, וואס איז דער קרבן טומאה פון א נזיר האבן מיר געזאגט, צוויי תורים, איינס פאר א חטאת, איינס פאר א עולה, און א אשם, זיי ברענגען נישט דעם אשם ברענגען זיי נישט, דער תוספות איז פריער אין אנפאנג פרק איז דער תוספות פון דער גמרא, אפילו דער אשם טומאה ברענגט נישט. דער נזיר טמא ברענגט נישט קיין אשם, דאס איז נישט מעכב אים לגבי ס'זאל זיך אנהייבן די נייע נזירות, ברענגט מען נאר א קרבן טומאה, די צוויי תורים אדער צוויי בני יונה, איינס פאר א חטאת און איינס פאר א עולה, וקרבן טהרה. מען קען ברענגען א גאנצן קרבן טהרה, ווייל זיכער איז דאך איינער פון דיע ביידע א נזיר טהור, אדער דער ראובן איז נישט געווארן גלייך טמא איז ער א נזיר טהור, אדער אויב ראובן איז א נזיר טמא איז דאך דער מן השוק געווארן א נזיר טהור. קען מען דאך זיכער ברענגען א קרבן טהרה, די פולע קרבן. וואס הייסט די פולע קרבן? מען ברענגט א כבש פאר א עולה, א כבשה פאר א חטאת, און א איל פאר שלמים. אבער דא איז דאך דא א פראבלעם, אפשר איז דער ראובן געווען א נזיר טהור, און אויב דער ראובן איז געווען א נזיר טהור איז דאך דא בכלל נישט דא קיין נזיר טמא, ווי קען מען דא ברענגען א קרבן פון א נזיר טמא? נאר מיר האבן דאך געלערנט שוין אין גמרא אז א חטאת העוף איז איין קרבן וואס דאס קען מען ברענגען אויף א ספק, ריכטיג? ווען א חטאת עוף קומט אויף א ספק ומצה דמו על קיר המזבח, אבער עסן עסט מען נישט, מ'איז עס קובר, אבער מקריב זיין קען מען עס מקריב זיין, ס'איז נישט דא דער איסור, וואס אפשר קומט מען נישט איז דאך חולין בעזרה, איז יעצט וועלן מיר זען וואס איז די עצה, ויאמר, און דער ראובן זאגט אזוי, אם אני הוא הטמא, אויב איך בין געווען טמא, דארף מען דאך דעמאלט האבן וויפיל קרבנות? איז דאך אויב ראובן איז טמא, איז דאך דער מן השוק א טהור, א נזיר טהור, איז דעמאלט קרבן טומאה שלי, דער קרבן טומאה וואס כ'האב געברענגט די חטאת העוף מיט די עולת העוף איז מיינס, וקרבן טהרה שלך. דער און דער קרבן טהרה איז דײַנס. ואם אני הוא הטהור, אויב איך בין דער טהור, דאָ איז דאָך יעצט נישט דאָ אין גאַנצן קיין טומאה. וואָס איז זאָל יעצט זײַן מיט די קרבנות? איז קרבן טהרה שלי, דער קרבן טהרה איז מײַנס, וקרבן טומאה, איז דאָך דאָ אַ דין אַז מען קאָן עס ברענגען בספק. במילא איז גוט, האָט מען שוין יוצא געווען מיט די קרבנות. ווייל קען זיין אז מען דארף ברענגען א קרבן אי פון א נזיר טמא און אי פון א נזיר טהור, און עס קען זיין נאר פון א נזיר טהור איז מען יוצא, אבער דעם אשם קען מען נישט ברענגען, און דער אשם טוט נישט שטערן מען זאל קענען אנהייבן ווייטער ציילן די נייע נזירות. נאכער וסופרים שלשים יום, זיי מוזן נאכאמאל ציילן דרייסיג טאג, פארוואס ראובן מוז ציילן נאכאמאל דרייסיג טאג? אפשר איז ער געווען טמא, און אויב ער איז געווען טמא איז דאך ער האט נאכדעם ער האט זיך אפגעשוירן איז דאך והימים הראשונים יפלו מוז ער האבן נזירות, שמעון מוז ציילן דרייסיג טאג, אפשר איז ראובן געווען א נזיר טהור, און אויב ראובן איז געווען א נזיר טהור האט מען דאך געמאכט זאל חל זיין אויף דעם מן השוק א נאמען געבן אים שמעון, ווען זאל אויף אים חל זיין די נזירות טהרה? לאחר שלושים מוזן זיי, ווייס איך דאך נישט ווער איז דער נזיר טהור, ציילן זיי ביידע דרייסיג טעג, אבער וואס איז דא דער ספק דא איז זיכער נישטא מער ווי איין נזיר טהור, נאר איך ווייס נישט ווער איז דער נזיר טהור. אויב ראובן איז פריער געווען טמא, איז יעצט ראובן דער נזיר טהור, און שמעון איז יעצט בכלל נישט קיין נזיר, ווייל ער איז דאך שוין געווען א נזיר טהור פריער. נאר אויב ראובן איז פריער געווען א נזיר טהור, איז יעצט שמעון דער נזיר טהור. פארוואס דארף איך ער זאל נעמען נזירות נאך דרײַסיק טאג כדי מכח ספק זאל מען קענען ברענגען די קרבן פון נזיר טהור נאך דרײַסיק טאג, ווייל אין דעם פאל קומט דאך אויס אז איינער פון זיי איז זיכער א נזיר טהור, ומביאין קרבן טהרה, נאך די אנדערע דרײַסיק טאג ברענגט מען א קרבן טהרה, ויאמר און ער זאגט אם אני הטמא, דער ראובן זאגט אז איך בין פריער געווען טמא, איז דאך פריער געוועזן קרבן טומאה שלי, וקרבן טהרה איז געווען שלך, און יעצט ווער איז א נזיר? יעצט בין איך א נזיר, וזה קרבן טהרתי, דאס איז די קרבן פון מיין טהרה, ואם אני הוא הטהור, אויב פריער בין איך געווען טהור, ממילא אז איך בין פריער געווען טהור, ביסטו דאך פריער נישט געוועזן בכלל קיין נזיר, איז דעמאלט קרבן טהרה די פריערדיגע איז געווען שלי, וקרבן טומאה, איי יעצט קרבן טומאה בספק, מען קען עס ברענגען אויף א ספק, וזה קרבן טהרתך, און דאס איז די קרבן פון דיין טהרה. אמר לו בן זומא, האט בן זומא געזאגט צו רבי יהושע ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר, ווער וועט פאלגן דעם ראובן און גיטן א רעקארד ער זאל אויף זיך נעמען, און דער פאקט איז ער וועט דאך נישט זיין נזירות מער ווי דרייסיג טאג די רעכנט מען נישט אפ, און וויפיל מאל וועט ער זיך נישט קענען אפשערן וויפיל? זעכציג טאג, ווער וועט אים פאלגן? איך דארף זוכן א עצה פאר א מענטש, דארף איך געבן אזאן עצה וואס ער זאל קענען עס אויספירן, ווי וועט ער געפינען אזא אחד מן השוק? זאגט בן זומא א צווייטע עצה, ער דארף נישט נעמען אחד מן השוק, אים נאכאמאל צוגעבן, מיר האבן פאר זיך נאר איין מענטש, דעם ראובן'ען. ראובן איז א ספק צי ער איז א נזיר טהור, צי ער איז א נזיר טמא. זאל ער זיין א נזיר טמא, שערט ער זיך אפ נאך זיבן טעג, און ער הייבט אהן צו ציילן. אבער קען זיין ער איז א נזיר טהור, וואס איז די עצה? אלא מביא, ער ברענגט חטאת עוף. דרייסיג טעג טאר זיך ראובן ניט אפשערן, ווייל פאר וואס? אפשר איז ער א נזיר טהור? נאך די דרייסיג טעג ברענגט ער חטאת עוף, א חטאת עוף וואס מען ברענגט מכח נזיר טמא, און אויב ער איז נישט קיין טמא ארט דאך מיר נישט, ווייל חטאת עוף קומט דאך אויף א ספק. יעצט ועולת בהמה ער ברענגט נישט אלע דריי בהמות וואס א נזיר דארף ברענגען, א נזיר דארף דאך ברענגען עולה און חטאת און שלמים, חטאת קען ער נישט ברענגען, פארוואס? ווייל חטאת קומט נישט בנדבה, די שלמים קען ער נישט ברענגען, ווייל די שלמים פון א נזיר דארף דאך אויכעט האבן לחם, און עס שטייט מען דארף מאכן תנופה על כפי הנזיר, ברענגט ער א עולה, און א עולה קען ער ברענגען, ווייל אויף א עולה קען מען דאך מאכן א תנאי, בין איך געווען א נזיר טהור, איז דאס מיין עולה, און נאכדעם ווי ער ברענגט די עולה, קען מען זיך דאך שוין נאכדעם אפשערן, איי אפשר בין איך געווען פריער א נזיר טמא, אויב כ'בין פריער געווען א נזיר טמא איז דאך חטאת עוף געווען מיין קרבן אלס נזיר טמא, און די עולה איז א נדבה, בלייבט מיר יעצט א נייער ספק, וואס איז די עולה, צו די עולה איז א עולה פון א נזיר, צו די עולה איז א נדבה, אבער מקריב זיין קען מען דאס איז. ואומר און ער זאגט, אם טמא הייתי, אויב איך בין געווען טמא, אויב איך בין טמא, החטאת מחובתי, דער חטאת איז פון מיין חוב, ווייל איך דארף דאך ברענגען די חטאת אלס נזיר טמא, והעולה ברענג איך נדבה. ואם טהור הייתי, אז איך בין טהור, איז העולה מחובתי, איי ער איז א טהור ברענגט ער נאר א עולה, ער דארף דאך ברענגען דריי קרבנות, אבער זיך אפשערן מעג מען אז מען ברענגט נאר איין קרבן האלט איך, והחטאת קען מען ברענגען מספק. וסופר שלשים יום, ער טוט ציילן דרייסיג טעג, פריער קען ער זיך דאך נישט אפשערן, ווייל אפשר איז ער פריער געווען א נזיר טמא, איז דאך די פריערדיגע דרייסיג טעג נישט יוצא געווען, ומביא קרבן טהרה, נאכדעם ברענגט ער א קרבן טהרה, ואומר און ער זאגט אזוי, נאך די אנדערע דרייסיג טעג אם טמא הייתי, אויב כ'בין געווען טמא, איז דאך פריער האב איך געדארפן ברענגען וואס? א קרבן פון א נזיר טמא, איז א עולה ראשונה איז נדבה, וזו חובה, די עולה וואס איך ברענג יעצט איז א חוב, ואם טהור הייתי, אויב כ'בין פריער געווען א טהור, האט זיך דאך שוין גענדיגט מיינע נזירות טהרה פריער, האב איך זיך דאך געמוזט אפשערן נאכדעם ווי כ'האב געברענגט א עולה פון א נזיר איז די עולה ראשונה חובה וזו, און די עולה וואס איך ברענג יעצט איז נדבה וזה שאר קרבני, נאך דעם צווייטן תגלחת טוט ער ברענגען די שלמים מיט דעם חטאת און ממה נפשך דארף ער עס ברענגען, אדער ער ברענגט עס מכח די עולה אויב פון פריער א נזיר טהור אויף א פריער און אויב אלעס יעצט אויף יעצט. אמר רבי יהושע האט רבי יהושע געזאגט, נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאין, קומט אויס אז א מענטש ברענגט זיינע קרבנות אויף העלפט, ווייל לו יצוייר ער איז געווען א נזיר טהור האט ער פריער געברענגט די עולה לשם נזירות און יעצט ברענגט ער די חטאת די שלמים, ווי איז דאס? אבל הודו לו חכמים לבן זומא, די חכמים האבן מודה געווען צו בן זומא'ן וואס בן זומא זאגט אז מען קען ברענגען אז ער ברענגט ער מאכט ער דארף נישט נעמען אחד מן השוק נאר אזוי האט צו זאגן ער קען מאכן דעם תנאי. פרעגט די גמרא ולייתי. וואס האט דא רבי יהושע געזאגט? נמצא זה מביא קרבנותיו לחצאין, ער האט געברענגט דער נזיר דארף ברענגען דריי קרבנות, א חטאת און א עולה און שלמים, אויב עס ווייזט זיך ארויס אז ער איז געוועזן א נזיר טהור פריער, האט ער דאך פריער יוצא געווען מיט א עולה, און אין דרייסיג טאג ארום איז ער יוצא מיט די חטאת און די שלמים, וואס הארט עס מיר? ולייתי, זאל עס ברענגען לחצאין? אמר רב יהודה אמר שמואל, האט רב יהודה געזאגט פון שמואל'ן, לא אמר רבי יהושע, רבי יהושע האט קיינמאל נישט געהאלטן די זאך אז ער זאל יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר, ווייל רבי יהושע האט געוויסט ס'איז דא א בעסערע עצה, און ער האט געוויסט מי שומע לו שידור בנזיר. אלא פארוואס האט דאס רבי יהושע געזאגט לחדד בה את התלמידים, ער האט געוואלט זיי זאגן דעם גאנצע קאמפליקאציע וואס צו טון, האט ער געוואלט אז איינער פון די תלמידים זאל זיך אנרופן וואס דארף מען דאס אלעס טון, מען האט דאך א ברירה, דעם אופן וואס מען האט דא דערמאנט אין דער משנה בן זומא. וואס בן זומא זאגט מען דארף נישט אחד מן השוק אמר רב נחמן האט רב נחמן געזאגט לויט רבי יהושע דארף דאך אויסקומען רב נחמן זעט דא אויס האט נישט געוויסט די זאך אז לא אמר רבי יהושע אלא לחדד נאר ער האט געהאלטן אז רבי יהושע האלט מען זאל טאקע אזוי טון האט ער געזאגט, מאי ליעביד ליה רבי יהושע, וואס וועט רבי יהושע טון לדקיה צו די בני מעיים פון די בהמה, דלא ליסרו זאל ניט פארשמעקן, ער זאגט דאך אז ווי איז לשון די משנה, יבקש אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר. אז מען טאר נישט ברענגען לחצוה דעריבער דארף ער האבן אחד מן השוק שידור כנגדו בנזיר. ממילא איז ווי כ'זאג וועט דער רא"ש לערנען אין די זעלבע זאך אז לסוף שלשים ווען ביידע שערן זיך אפ דארף מען דאך ביידע אויפהייבן דעם חלב און די תגלחת פון ביידע איז דאך לפני תנופה וועט אויסקומען אז יסריח החלב החלב מיט דעם וואס מ'וועט פארשפעטיגן און מקטיר זיין אויף די צווייטע תגלחת. אויב ס'איז דא צוויי מענטשן וועט צווישן צייט פארשמעקן. זאגט די משנה, נזיר איינער איז אוודאי נזיר שהיה טמא בספק, ס'איז ביי אים נולד געווארן א ספק צו ער איז געווארן טמא אין א מת, און אויב ער איז געווארן טמא אין א מת, דארף קען מען דאך נישט ציילן די נזירות, דארף מען דאך אויף אים מזה זיין שלישי שביעי, און דעם זיבעטן טאג שערט ער זיך אפ און ער הייבט אן צו ציילן די נייע נזירות, דאס איז ווען ער ווייסט ער איז טמא, אבער דא אויך איז א ספק טמא, וואס זאל ער טון? זיך אפשערן אין זיבן טעג ארום? אפשר איז ער נישט טמא, און אויב ער איז נישט טמא איז ער דאך א נזיר טהור, און א נזיר טהור איז דאך טאר זיך דאך נישט אפשערן דורך די דרייסיג טעג, און עס קומט צו נאך א ספק. ומוחלט בספק, דער כהן האט אים געזען זיינס א נגע, און דער כהן האט אים געזאגט, צי ס'טמא צי ס'טהור, ער ווייסט נישט וואס דער כהן האט אים געזאגט, איז שוין דא צוגעקומען נאך א זאך, א צרעת, אפשר איז ער א מצורע, דער כהן איז נישט דא, אדער דער כהן איז דא און האט פארגעסן, דער כהן געדענקט נישט וואס ער האט אים געזאגט, ווען דער כהן פארשליסט די נגע. דארף מען זיך איינ'חזר'ן אין קאפ צו וויסן צו ס'העט ווערן געמערקט צו נישט געמערקט, אז אויב ער האט פארגעסן. אוכל בקדשים אחר שישים יום, קדשים וועט ער קענען עסן ערשט נאך זעכציג טעג. ושותה יין, דאס הייסט ער האט אויף זיך גענומען נזירות נאר פון דרייסיג טעג.

ווי וועט זיין א נזיר איז געווארן א מצורע. האמער דאך געלערנט אז א מצורע דארף זיך אפשערן, כאטש ס'דא דער איסור פון ביי נזיר טאר מען נישט אפשערן די האר פון קאפ, ער שערט זיך אפ. א מצורע האט דאך צווייערליי תגלחת, די ערשטע תגלחת ווערט אנגערופן ימי גמרו צו ימי חלוטו, אז אויב דער כהן גייט ארויס חוץ למחנה און דער כהן זעט נרפא הנגע מן הצרוע, נעמט ער צוויי ציפורים און עץ ארז אזוב שני תולעת און מען שעכט איינעם פון די ביידע און מען טינקט איין אין די בלוט פון די דם השחוטה, מען שפריצט אויף אים זיבן מאל, און דעם אנדערן ציפור שיקט מען אוועק, איז דעם טאג שערט זיך אפ די מצורע, און ער איז שוין מותר ער זאל אריין קומען אין מחנה, שטייט נאר וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים, טייטש חוץ מאהלו אשתו. איז אסור בתשמיש, נאכער קומט אין זיבעטן טאג, דארף ער זיך אפשערן נאכאמאל, און און זיך טובל'ן אין זיבעטן טאג, און אין אכטן טאג ברענגט ער זיין קרבן. וואס איז זיין קרבן? איז נוגע צו וויסן, די קרבן פון א מצורע איז אזוי, אויב ער איז א עשיר, ברענגט ער א כבש פאר א עולה, און א כבש פאר א אשם, א עולה און א אשם קען נאר זיין א זכרים, און א כבשה פאר א חטאת. א חטאת פון א יחיד, פון א פליינע מענטש, קען נאר זיין אדער כבשה אדער שעירה, א אויסנאם איז פארהאנען נאר נשיא, אשר נשיא יחטא, א מלך שטייט אין די תורה ברענגט א חטאת א שעיר, אבער אזוי איז שטענדיג א חטאת אדער א כשבה און א שעירה פאר עבודה זרה איז נאר א שעירה נקבה ווי וועט זיין אז דער מצורע איז א ארעמאן דארף ער ברענגען צוויי תורים אדער צוויי בני יונה אחד לחטאת ואחד לעולה אבער א כבש פאר א אשם מוז ער ברענגען און דאס איז די דין נאכדעם וואס ער האט זיך אפגעשוירן די צווייטע מאל. די קען ער שוין עסן קדשים, כאטש ער דארף דאך נאך ציילן די נזירות דארף ער ענדיגן, ענדיגט ער די נזירות, און ווי מען האט דאך געלערנט אז די טעג וואס ער האט געציילט איידער ער איז געווען א מצורע דאס פארלירט ער נישט, והימים הראשונים יפלו דאס שטייט נאר ביי א טמא מת, אבער א מצורע זאגן מיר ימי צרעתו ימי ספרו און ימי חלוטו זאגן מיר אין עולין ואין סותרין נאכער ענדיגט ער די נזירות וויפיל עס פעלט אים צו טעג און ער ברענגט א קרבן פון א נזיר טהור און ער מעג טרינקען וויין מטמא זיין זיך למתים. דאס איז גערעדט געווארן אז דער נזיר איז א מצורע ודאי, יעצט וועל מיר צוגיין א צווייטן דין, דער נזיר איז א מצורע מוחלט און אויך ער איז א טמא ודאי, דעמאלט און ס'האט זיך פון אים אויסגעהיילט די צרעת. ער ווייסט ער האט געהאט צרעת, ס'האט זיך אויסגעהיילט, ביי אים איז נישטא קיין שום שאלה, גלייך דעם טאג ס'האט זיך אויסגעהיילט שערט ער זיך אפ, דאס שטייט דאך דא אין דער משנה, שתגלחת הנגע דוחה תגלחת הנזיר, כאטש ס'איז דא א איסור א נזיר טאר זיך נישט אפשערן, אבער אויב ער האט א נגע מעג ער זיך אפשערן, שערט ער זיך אפ. מען רעדט דא א נזיר טמא און ער איז מוחלט בוודאי געוועזן, שערט ער זיך אפ, און אין זיבן טעג ארום, שערט ער זיך אפ דאס צווייטע מאל, דעם אכטן טאג ברענגט ער די קרבן וואס א מצורע ברענגט ווען ער ווערט אויסגעהיילט, און ער מעג שוין עסן קדשים אינעם אכטן טאג. איי ער איז דאך נאך מחויב צו ברענגען א קרבן מכח דעם מיר זאגן דאך איז דאך א נזיר טמא, און א נזיר טמא דארף דאך ברענגען א קרבן, אבער דער קרבן וואס א נזיר טמא ברענגט האלט אים נישט צוריק פון עסן קדשים, א מחוסר כיפורים ווערט מען נאר אנגערופן אז ס'איז טומאה יוצא מגופו, האלט מען שוין יעצט ביי דעם זיבעטן טאג האט זיך דאס צווייטע מאל אפגעשוירן, און דא איז ער דאך א טמא, ווארט ער צו נאך זיבן טעג. ס'זאל וואקסן אזעלכע האר, ס'זאל זיין כדי שיוקף ראשו לעיקרו, און ער שערט זיך אפ די תגלחת פון א נזיר טמא, און ער ברענגט די קרבנות פון א נזיר טמא, און נאכער ציילט ער וויפיל, דרייסיג טעג די נזירות טהרה, קומט אויס מיט וויפיל איז אריבער געקומען אלעס מיט וויפיל? מיט פֿיר און פֿערציק טעג, זיבן טעג איז געווען די ערשטע אפשערונג, דעם ערשטן טאג און דעם זיבעטן אלס די צרעת, נאכער גייט דורך נאך זיבן טעג שערט ער זיך אפ די תגלחת פון נזיר טמא, ווייל פריער מוז ער דאך אפשערן פון די צרעת, איז שוין פֿערצן נאכער ציילט ער די נזירות טהרה, אבער דא אין דעם פאל ווען ער איז געוועזן ביידע זאכן, ער איז געווען א נזיר אוודאי, נאר עס איז אים א ספק צו ער איז א טמא מת, ס'איז אים א ספק צו ער איז א מצורע מוחלט, דעמאלט אז ער זאל קענען טרינקען וויין און זיך מטמא זיין למתים דארף דויערן הונדערט צוואַנציק טעג, פארוואס? לאמיר נאר זעהן, די ערשטע דרײַסיק טעג קען ער זיך ניט אפשערן. פארוואס קען ער זיך ניט אפשערן? אפשר איז ער א נזיר טהור? אפשר איז ער נישט קיין מצורע און ער איז נישט קיין נזיר טמא, ער איז א נזיר טהור? און אויב ער איז א נזיר טהור, שערט ער זיך אפ נאך דרײַסיק טעג. וואס טוט זיך מיט די קרבנות, וועלן מיר זעהן אין גמרא. האט ער זיך שוין אפגעשוירן נאך דרייסיג טעג, נאך די דרייסיג טאג זענען דורך וויל ער זיך אפשערן, ניין דו קענסט זיך ניט אפשערן, אפשר ביסטו געווען א נזיר טמא, און אויב דו ביסט געווען א נזיר טמא איז דאך והימים הראשונים יפלו, איז ממילא דארף זיך יעצט ציילן נזירות טהרה, ציילט ער אפ נאך דרייסיג טעג און ער שערט זיך אפ, האלט ער שוין וויפיל? זעכציג טעג, נאך די זעכציג טעג קען ער זיך ווידער ניט אפשערן. וואס הייסט ער האט זיך אפשערן? אפשר ביסטו געווען א מצורע, און אויב ער איז געווען א מצורע, איז דאך די ביידע תגלחת'ן, דאס וואס ער האט זיך אפגעשוירן דעם דרייסיגסטן טאג, און דאס וואס ער האט זיך אפגעשוירן דעם זעכציגסטן טאג, איז דאך וועגן די צרעת, און אויב דו ביסט א נזיר טהור, ווארט צו ביז ס'דורכגיין די דרייסיג טעג, איז שוין דורכגעגאנגען ניינציג טעג, קומט צו גיין נאך די ניינציג טעג וויל ער זיך אפשערן, זאג איך אים נא דו קאנסט זיך ניט אפשערן, אפשר ביסטו א מצורע מוחלט און אויך א טמא ודאי, איז דאך די ערשטע צוויי תגלחת'ן פון דרייסיגסטן טאג און פון דעם זעכציגסטן טאג איז דאך דאס געוועזן. וועגן דער נגע, דאס איז געווען וועגן די נגע, און די דריטע תגלחת איז געוועזן וועגן נזיר טמא, יעצט ביסטו די נזיר טהור, דיין נזירות וועט ער קענען קענען טרינקען וויין נאך הונדערט צוואַנציק טאג, אבער אין קדשים וועט ער שוין קענען עסן אין זעכציגסטן טאג, פארוואס? ווייל זאגן אייך פארוואס קען ער נישט עסן קיין קדשים? אלעס דעם וואס א ספק טמא, די טומאה גייט דאך אוועק, מען שפריצט אויף אים גלייך דעם דריטן און דעם זיבעטן מיט מי חטאת, איז ער טובל גייט עס אויס אוועק, נאר וואס דען, ער קען נישט עסן קיין קדשים מכח דעם דין מחוסר כיפורים, וואס ער איז א, די נגע גייט אוועק, דארף ער ברענגען דעם קרבן, איז דאך דעם זעכציגסטן טאג. אז ס'איז דורכגעגאנגען זעכציג טעג, איז אויב ר'איז געוועזן ווי מ'זאגט א מוחלט, האט ער דאך שוין געהאט די ביידע תגלחתן, האט ער דאך שוין געקאנט אזוי צו זאגן ברענגען, און קען ער דאך שוין ברענגען דעם קרבן דעם איין און זעכציגסטן טאג, קען ער שוין עסן.